צייט איז אן אויסטראכטעניש, האט צבי געענטפערט און איז געגאנגען פאראויס. צייט האבן אויסגעטראכט די ליידיגייערס וואס קוקן אויפן זייגער און ווילן דער טאג זאל אריבער, אבער א פארנומענער מענטש האט אסאך צייט, ווייל זיינע פארלאנגען ענדיגן זיך קיינמאל ניט. מיינע עפל ביימער איילן זיך ניט, און איך אייל זיך אויך ניט. זיי זענען צוגעקומען ביזן ראג פון גאס, און צבי האט אריינגעלייגט די קעסטלעך טעלער אין אן אויטאמאביל וואס האט אויסגעזען ווי א לאסטוואגן מיט א ביידל אין דער הייך. דער אויטאמאביל און דער באלעבאס זיינער זענען געווען צוגעפאסט איינער צום אנדערן. ביידע האבן אויסגעזען גאנץ אנדערש ווי אלע מענטשן און אלע אויטאמאבילן וואס מען האט געטראפן אין גאס.

צוגעטראָגן אַ פֿלעשל װײַן און אַ פּאָר גלעזלעך צו די קאַסטנס און האָט געזאָגט, לאָמיר טרינקען פֿאַרן אױפֿבױ פֿון תּל-שׂרה. ציפּורה האָט אָפּגעװישט דאָס פּנים מיט דער האַנט און מיט אַ פֿײַכטן גלאַנץ אין די אױגן גענומען אַן אָנגעגאָסן גלעזל און געזאָגט, לחײם! אַלע, װאָס האָבן זיך געפֿונען אין צימער, האָבן אױסגעטרונקען. עס איז אנגעלאפן דער טרעגער גבריאל וואס האט זיך אונטערגענומען אפפירן די קאסטנס אין תל שרה, ער האט א נעם געטון א גלעזל, האט געזאגט, פאר געזונט, פאר כח, פאר שלום אין תל שרה, און דערנאך האט ער ארויפגעלאדן א קאסטן אויפן רוקן. דער שטורעם. דער ערשטער רעגן איז געקומען ביינאכט מיט א שטורעם, ליגנדיק אויף איר בעטל אין שמאָלן צימערל, האָט צבֿיה געהערט דעם געוויי, וואָס האָט אַרומגעכאַפּט דאָס הויז, האָט געשמיסן איבער די ווענט און זיך אַלע וויילע פֿאַרגאַנגען אין אַ פֿײַפֿערײַ. צבֿיהן האָט זיך געדאַכט, אַז דאָס גאַנצע גישל-אַקספֿעלד-הויז וועט באַלד אַוועקפֿליִען, צוזאַמען מיט די צימערן, מיט די בעטלעך, מיט די פֿיר ניימאַשינעס און די שטאָפֿענע און פּאַפּירענע מוסטערן אין דעם נייצימער.

פונקט ווי דער שטורעם זאל האבן הענט, האט צביה געענטפערט מיט פארבארגענער מורא. אבי די שויבן זאלן בלייבן גאנץ פון היינטיגער נאכט, און דאס לעמפל אין אירע הענט האט זיך באלעבאטיש געהויבן צו יעדער פענסטער און רואיג זיך אראפגעלאזט ווען אלע קייטלעך זענען געווען פעסט צוגעמאכט. ווען זיי זענען אריין אין צימער וואו ס'איז געשטאנען אלכסנדרה'ס בעט, האט זיך אלכסנדרה אויפגעהויבן און זיצנדיג אויפן בעט געזאגט, איך האב געוואוסט אז עס וועט זיין א שטורעם. פון וואנען האסטו געוואוסט? האט רחל זי געפרעגט, איך האב געהערט ווי די שאקאלן האבן נעכטן געוויינט, אזוי שטארק וויינען זיי קיינמאל ניט, זיי האבן געשריען רוחות, רוחות, רוחות. רחל און צביה האבן א לאך געטאן. פארוואס האסטו מיר ניט געזאגט פארן שלאפן גיין, איך וואלט דאך פארשפארט איצטער ארומקוקן די פענסטער. מען דארף ניט זאגן וואס מען הערט פון די שאקאלן, האט איר אלכסנדרה געענטפערט גאנץ זאכליך, ווער עס הערט, יענער ווייס. עס האט אנגעהויבן טאגן. רחל און ציוויע זענען צוגעגאנגען צום פענסטער פון גרויסן אריינגאנג צימער, וואו עס איז געהאנגען דער פארטרעט פון גישל אקסלפעלד.

זי האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ, געגעסן און געשוויגן. זי האָט דערפֿילט אַ קלעמונג, ווי דעמאָלט, ווען שלמה שאַפּיראָ האָט געזאָגט, ווען זי איז געווען אין טאַלטילאַ, מיר וועלן קיינמאָל ניט אַריבערגײן דעם פּלויט, סײַדן משיח וועט קומען און וועט אונדז אַריבערנעמען. רחל האָט איבערגעריסן איר טראַכטן. איך גלייך זיך ניט צו ציפאָרען און איך גלייך זיך ניט צו קיינעם. איך טו מיין אַרבעט. מיין זיידע איז געווען זייער אַ פרומער ייד. האָט ער געוואוינט אין ירושלים. ער האָט דאָרט געהאַט אַ גיטסעריי פון אותיות. האָט אים דער רב, רבי שמואל סאַלאַנט, געהייסן אַריבערפאָרן קיין יפו, ווייל דאָרט האָט געפעלט אַ ייד צו אַ מנין.

לעווין האָט אַ לאַך געטאָן. נח איז הייזעריק געוואָרן צוליב זיי. ער רעדט מיט זיי וועגן גערטנער, און זיי הערן אים אויס און קומען אויף מאָרגן אים בעטן וועגן אַ דערלויבעניש אויף עפֿענען אַ קראָם. איך זאָג אײַך דעם אמת, איך אַליין האָב איינעם צוגעזאָגט, אַז איך וועל אים העלפֿן עפֿענען אַ שלאָסערײַ.

אז אונזערע מענטשן שיקן זייערע קינדער אין אויסלאנד זיך לערנען פאר אדוואקאטן, קענט איר ניט פארלאנגען פון אן אדוואקאט ער זאל ווערן אן ערדארבעטער. איר קענט אפילו ניט פארלאנגען פון א שלאסער אז ער זאל ווערן א גערטנער. עס איז ניט קיין עוולה. דער מענטש וויל ווערן א שלאסער און ניט קיין גערטנער.

איר דארפט עס טאקע ניט טאן. לעווין האט א קוק געטאן אויף רחל'ען און האט זיך בשום אופן ניט געקענט דערמאנען וועגן וואס זיי האבן גערעדט און צוליב וואס זי דערמאנט די דערפער. ער האט א ביסל אין פארלעגנהייט א שמייכל געטאן צו איר און האט געזאגט גלאט אין דער וועלט אריין, איר ווייסט רחל, צוליב די צעדער-ביימער דא אין גארטן דאכט זיך אויס אז דאס גישל אקסלפעלד-הויז איז א טעמפל און די ארבעט וואס מען טוט איז א גאט.

שבת וועט זי מיט אַ פֿינגער ניט אַ ריר טאָן, וואָס מען טאָר ניט. זעט איר, האָט לעווין געזאָגט, טאַקע נאָר אונטער אַ דאַך פֿון אַ טעמפּל קענען זיך געפֿינען צוזאַמען אַזעלכע פֿאַרשיידענע מענטשן ווי זי און איר. רחל האָט זיך אַ בייזער געטאָן אויף לעווינען.

צביה האט א צי געטאן מיט אן אקסל. איך קען זאגן נאר פאר זיך. און דער אמת איז, קען איך גארנישט זאגן. אט נעכטן אינדערפרי איז ביי אונז אין גארטן אויף דער קלאץ לעבן די צעדער ביימער געשטאנען א קליינע יאשטשערקע. זי האט זיך צוגעהערט צו עפעס, אזוי האט זיך מיר געדאכט, און איך האב זיך אויך אנגעהויבן צוהערן. נו, וואס האט עס דערצו? האט רחל אומגעדולדיג א זאג געטאן.

גאנץ אפט חלום'ט זיך מיר אז איך דארף ערגעץ גיין און איך האלט זיך ביי א פארענטש און איך בין ניט זיכער צי דער פארענטש וועט אויסהאלטן. היינט אינדערפרי ווען איך בין אויפגעשטאנען בין איך אראפגעגאנגען אין גארטן און געוואלט זען די יאשטשערקע צי זי איז נאכאמאל דא אויפן קלאץ. זי איז ניט געווען און עס איז מיר געווען א שאד. איך קען ניט ליידן אז זאכן פארשווינדן. עס איז גוט וואס איך האב געזען דעם גלבוע.

דאָס איז פּאָעזיע, האָט רחל געזאָגט טרוקן און האָט מיט אַ זײַטיקן בליק אַ קוק געטאָן אױף צבֿיהן, װאָס האָט ניט אַראָפּגענומען די אױגן פֿון לעװינען. ער רעדט עס פֿאַר איר? האָט רחל אַ טראַכט געטאָן און האָט דערפֿילט די קלעמעניש פֿון קינאה, װאָס עס האָט אַ מאָל אַן עלטערע פֿרױ צו אַ ייִנגערער. אין עס-צימער איז אַרײַן סאַבינאַ און האָט געזאָגט. איך בין טױט-הונגעריק. איך האָב הײַנט כּמעט געפֿאַסט. איך בין געװען אין שפּיטאָל בײַ שושאַנאַ. סאַבינאַ האָט אָפּגעהאַקט אירע רייד, ווי דאָס, וואָס זי דאַרף זאָגן, טאָר מען ניט אַרויסרעדן. אַלע האָבן אויסגעדרייט די קעפּ צו איר, מען האָט געהאַט אַ פֿאָרגעפֿיל פֿון אַ שלעכטער בשׂורה. וואָס איז געשען מיט שושאַנאַן? האָט לעווין געפֿרעגט. זי ליגט אין שפּיטאָל. אַראַבער האָבן זיך אַרײַנגעגנבֿעט אין דער שטיינהאַקערײַ אין תּל-תּילה, פֿאַרשטייט זיך, אויף אַוועקנעמען די פֿערד. שושנה איז געלאפן העלפן דעם וועכטער. די אראבער זענען אנטלאפן, נאר זיי האבן איר געטראפן מיט א קויל אין ארעם, זי קען ניט רירן מיט דער האנט. ביי אונדז אין תלתילה? האט צביה איבערגעפרעגט אן אטעם. זי האט דערפילט א ציטער אין די קני. מען איז באפאלן איר היים. סאַבינאַ האָט גענומען אַ שטיקל ברויט וואָס איז געלעגן אויף אַ טעלער און האָט עס האַרט געקייט. דערנאָך האָט זי זיך צוגעזעצט צום טיש. אַלע האָבן זיך אַוועקגעזעצט ביים טיש מיט סאַבינאַן און האָבן געשוויגן. מאַדזשע איז אַריינגעקומען מיט אַ טאַץ אין האַנט מיט קעז, סאַלאַטע און טיי און האָט אַליין דערלאַנגט סאַבינאַן דעם אָוונטברויט.

דאָס האָט צוגעגעבן דעם טיש אַ פֿײַערלעכע טרויעריקייט. סאַבינאַ האָט אַ פּאָר מאָל אַ זופּ געטאָן די טיי און האָט געזאָגט, איך האָב שטענדיק באַוווּנדערט שושאַנאַן, איר איבערגעגעבנקייט, ווי זי וואָלט געווען אַ געדונגענע ביי גאָט. מיט די עולים, ווי זי האָט געאַרבעט, זי האָט געקענט יעדן איינעם מיט זײַנע קראַנקייטן, מיט זײַנע שלאַפֿקייטן.

און כאָטש סאַבינאַ האָט עס געזאָגט אין אַ שפּאַס, האָבן אַלע אַ וויילע געשוויגן, ווי אַ שטילע הסכמה צו דער אומפֿאַרמײַדלעכער מאַכט, וואָס עס האָט די יוגנט. פֿון דעם גרויסן האָטעל, וווּ דער אויטאָמאָביל האָט זיך אָפּגעשטעלט, לעבן ים-ברעג, האָט זיך געטראָגן אַ געזאַנג פֿון אַ רעקאָרד. אַ הויכע פֿרויען-שטים האָט געריסן די לופֿט איבער דער גאַס.

דאָס זײַנען געװען ייִדן, װאָס זײַנען געקומען פֿון אַלע עקן װעלט שעפּן נחת פֿון דער ייִדישער מדינה. זײ האָבן פֿאַר זײער פֿאַרגעניגן גוט באַצאָלט און געזופּט דעם נחת װי אַ געטראַנק, װאָס בלױז דאָ, אין דעם פּלאַץ, קען מען אים באַקומען און מען טאָר קײן טראָפּן ניט איבערלאָזן. אײניקע האָבן נאָכגעזונגען דעם ניגון פֿון דעם רעקאָרד און אַנדערע האָבן זיך באַנוגנט מיט צוקלאַפּן דעם טאַקט מיטן שפּיץ פֿונעם שוך.

פרעגט מיר בעסער פארוואס בין איך געווארען אן אייזענקרעמער אז איך האב באדארפט ווערען א חזן? א שטים האב איך געהאט, איך האב צום רבונו של עולם קיין טענות נישט געקענט האבען, און איך בין שוין געווען אט אט ביים קריגען א מעמד, איז געקומען אן איידעמל פון איינעם פון די גבאים, און א שטים האט דאס איידעמל געהאט פון א געקוילעטען גאנער, און ער איז געווארען דער חזן, און איך בין געווארען דער אייזענקרעמער. דער איד האט א מאך געטאן מיט דער האנט, זיך אפגערוהט און געזאגט, אז דער גאנצער ים זאל אנהייבן רעדן, יעדע כוואליע מיט איר לשון און מיט איר געטליכן פארשטאנד, וועלן זיי ניט קענען אויסדערציילן, וואס עס הייסט אן איידעמל ביי אידן, און וויפיל חטאים זיי שלעפן מיט זיך. זעק מיט חטאים! פארוואס פרעגט איר מיך ניט דאס? זאגט מיר, דא אין ארץ ישראל זענען אויך פאראן איידעמלעך, הא?

אַזױ האָט ער אָפּגעזאָגט און האָט זיך געלאָזט גײן צו זיך אַהײם. דערצײלט די מײדלעך, אַז מיר זײַנען געװען צוזאַמען בײַם ים. האָט מאַדזשי אַ זאָג געטאָן שטיל צו ציװיען און זי האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, װי זי װאָלט דעם גאַנצן פֿאָרן צונישט געמאַכט. גוט, גברת מאַדזשי,

זי האָט איצט געזען שאַפּיראָן אַ סך העכער ווי זײַן געוויינלעכער וווּקס. גאָר אַ הויכער איז ער געשטאַנען איבער איר, האָט גערעדט און האָט פֿול געמאַכט איר האַרץ מיט ביטערקייט. זי האָט זיך געפֿילט מיד און האָט ניט געהאַט קיין פֿאַרלאַנג אַ ריר צו טאָן מיט אַ גליד. זי האָט זיך דערמאָנט וועגן ציפּורין. פֿאַר ציפּורין איז זי געווען אַ גוטע אַרויסהעלפֿערין פֿון

זי האָט זי אויפֿגעהויבן און זיך צוגעקוקט צו זיי, שוין אַ ביסל אויסגעקרימט. זי האָט זי איינס לעבן אַנדערן אַוועקגעשטעלט אונטערן אייזערנעם בעטל, און ניט אויסטוענדיק דאָס קלייד, אָט אַזוי ווי זי איז געווען אָנגעטאָן, האָט זי זיך אויסגעצויגן אויפֿן געלעגער מיטן פּנים צום קישן. אין רעסטאראן. חוה'לע האט ניט אפגעגעבן מאדזשען די שיך וואס זי האט ביי איר געבארגט צו דעם אוונט. מאדזשע האט איר געזאגט אז געניצטע שיך קען זי ניט געבן איר פלימיניצע א מתנה, און חוה'לע האט געהאלטן די שיך אין אן אויסגעצויגענער האנט ווייט פון זיך, ווען ער זאגט,

איך האב פארדינט עטליכע פונט, וועלן מיר גיין עסן צווישן מענטשן? איר פנים האט געלויכטן, און זי האט באלד אויפן ארט אנגעטאן די שיך וואס זי האט געטראגן אין האנט, און אפאר מאל א טופע געטאן ווי אין א טאנץ. די רױטע שיכלעך אירע, די אָפּגעריבענע, צוליב װעלכע מען האָט איר געגעבן אַ צונעמעניש קלעאָפּאַטראַ, האָט זי פֿרײלעך אַ שאָקל געטאָן װי אַ לולב און זײ אַװעקגעטראָגן צו זיך אין צימער. איצט האָט זי זיך נישט געשעמט מיט זײ און האָט זײ געטראָגן אין דער הײך װי אַ פֿאָן. סוף-כּל-סוף האָט זי דאָך מאַדזשין פֿאַר די נײַע שיך באַצאָלט, אַז זי װעט אױפֿנײען אַ קלײד פֿאַר איר שװעסטערס טאָכטער.

ער האט ארויסגעוויזן אסאך אפוטרופסות צו די מיידלעך אויף באזארגן זיי מיט א פלאץ. מיר מוזן מאכן אן ארט פאר אלעמען האט ער געזאגט, עס איז ענג, וועט זיין אביסל נאך ענגער, אבער קיינער וועט ניט בלייבן אינדרויסן. אויף דעם איז דאך דאס מדינת ישראל.

אפילו מיט זיין שוסטער וואס ער פלעגט צו אים אריינקומען פארריכטן די שיך האט ער גלייך מיט אים פארפירט א שמועס אז דער מאנגל אין לעדער איז א צייטווייליגער און לעדער וועט נאך זיין אין לאנד אזויפיל אז אפילו די פארענטשעס פון טרעפ וועט מען דעקן מיט לעדער. ער האט אוועקגענומען די איבעריגע טעלער פון טיש און זיי אוועקגעטראגן צו דער קיך און האט דערביי געזאגט. ביי אונז זענען ניטא קיין אוממעגליכע זאכן. אז מען דארף א פלאץ, וועט ווערן א פלאץ. און אז מען דארף א טראקטאר, וועט זיין א טראקטאר. ארץ ישראל איז געגליכן צו דעם מן וואס די אידן האבן געהאט אין דער מדבר, וואס יעדער מכל האט מען געקענט פון אים מאכן. די באַלעבאָסטע פֿונעם רעסטאָראַן און איר מאַן זײַנען געװען װאַרשעװער, און אױף דער שפּײַזקאַרטע איז געװען געמאָלדן אין אַ באַזונדערער שורה מיט אַן אױסרופֿצײכן, װאַרשעװער מײכלים. די שטענדיקע באַזוכער פֿונעם רעסטאָראַן האָבן די באַלעבאָסטע גערופֿן בײַם ערשטן נאָמען, גיטעלע.

דאָס איז אַ וואַרשעווער באָרשט, וואָס איך דערלאַנג אײַך, נאָר עס פעלן דאָ די בעבלעך. מען האָט מיר צוגעזאָגט אין תּנובֿה, אַז אין אַ וואָך אַרום וועט מען מיר געבן בעבלעך, נאָר דערווײַל איז ניטאָ. פּינחס ווייס, האָט זי געזאָגט און האָט אָנגעוויזן אויפֿן יונגנמאַן מיט דער טעקע, פּינחס ווייס, אַז איך נאַר קיינמאָל ניט אָפּ, נאָר אַז עס איז ניטאָ, איז דאָך פֿאַרפֿאַלן.

דער יונגערמאן מיט דער טעקע, וואס גיטל האט אים אנגערופן פנחס, האט איבערגענומען דעם שמועס און האט געזאגט הויך צו גיטל'ס מאן, וואס האט אריינגעלייגט קיכלעך אין א גלעזערנע שאפקע, יעדער איד אין ארץ ישראל איז א חלוץ, איר הערט וואס איך זאג, יאשקע? ביי יאשקע'ן האבן פון זיין טונקעלן פנים א בלאנק געטאן די אויגן, און ער האט א זאג געטאן.

ער איז אין כעס ווייל ער וויל זיין אין כעס. ער איז א פריוואטער מענטש. פארדריסט עס אים, כאטש אין דער אמת'ן דארף עס אים גארנישט ארן. אז דער פריוואטער מענטש איז אויך א חלוץ, דאס פארשטייט ער ניט. איר האלט דאך אויס א קלוב, ניט קיין רעסטאראן, איר הערט, יאשקע? האט פנחס זיך שוין געווענדט גלייך צום באלעבאס פון רעסטאראן,

יאָשקע האָט אַפֿילו מיט אַן אויג ניט אַ פּינטל געטאָן, ווי איינער זאָגט, שמיר מיך ניט מיט בוימל, וועסט מיר די מכה ניט ווייכער מאַכן. פּינחס האָט זיך גאָר ניט איבערגענומען מיט יאָשקעס שווייגן און ער האָט גערעדט ווייטער, אָט דאָס גופֿא, וואָס מען געפֿינט זיך דאָ אין לאַנד, איז שוין אַ קרן-קיימת. מען טאָפּטשעט איין דאָס זאַמד, און אויף דעם דאַרף מען האָבן פֿיס. אָן פֿיס קען מען דעם זאַמד ניט איינטאָפּטשען. יאָשקע האָט אַ לאַך געטאָן, האָט אַ בליאַסק געטאָן מיט די אױגן און האָט גאָרניט גערעדט. עס איז דאָך, זאָג, גאָרניט קײן אַרבעט, האַ? האָט פּינחס זיך געקאָכט. אָבער אַ ייִד אין בראַזיל טוט עס ניט. אַ ייִד אין ניו-יאָרק טוט עס ניט. נײן. אָבער דאָ טוט עס יעדער אײנער.

נעמט אונזערע חכמים, זיי האבן געזאגט אז וואוינען אין ארץ ישראל איז א מצוה, זיי האבן דיר געזאגט וואס דו זאלסט דארט טון, טו וואס דו ווילסט, דיין מצוה האסטו שוין פארדינט. אנדערע האבן געזאגט, מען דארף אכפערן און ליב האבן די שטיינער, שוין גענוג, דו הערסט יאשקע? איי וואס איצט איז אן אנדער מאדע און מען זאגט אנדערע זאכן, טא וואס גייט עס דיך אן?